מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת עירובין דף צדיק ז עמוד ב'. לאמיר אנהייבן די גמרא מיט א קורצע הקדמה. מיר האבן געלערנט אין די משנה א מענטש גייט אויפן פעלד און ער טרעפט דארטן תפילין ליגן אויפן ערד. האבן מיר געזאגט ס'איז דא א מחלוקת צווישן תנא קמא מיט רבן גמליאל וויפיל פאר תפילין קען אריין נעמען. תנא קמא האט געהאלטן קען אריין נעמען נאר איין פאר תפילין אויף אמאל. מה שאין כן רבן גמליאל האט געהאלטן קענסט אריין נעמען צוויי פאר תפילין אויף אמאל. האט די משנה געזאגט, טאמער טרעפט דארטן גאנצע פעקלעך פון תפילין, און ער ווייסט קלאר אז ביז מוצאי שבת ער וועט נישט קענען אריינברענגען אלע ביז אריין אין שטאט, אויב אזוי וואס זאל ער טון, ער בלייבט דארטן, ער בלייבט ביז מוצאי שבת, און מוצאי שבת ברענגט ער עס אריין. איז לייגט די משנה צו, אויב עס איז געווען א שעת הסכנה, דעמאלטס מכסן והולך לו, ער דעקט עס צו און ער גייט זיך אוועק פון דארטן. איז לאמיר אנהייבן די גמרא גאנץ אונטן דף צדיק ז עמוד א' אונטן ביי די צוויי פינטלעך. פרעגט די גמרא, והא תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, ובסכנה מוליכם פחות פחות מארבע אמות, די ברייתא זאגט נישט אזוי ווי שטייט אין די משנה אז פשוט דארפסט עס צודעקן, נאר די ברייתא גיבט א צווייטע עצה, וואס זאלסטו טון, דארפסט עס פשוט אריינגיין אין שטאט, אבער שטייטליך, גייסט אייביג ווייניגער און ווייניגער ווי ד' אמות, ממילא היות דו ביסט נישט עובר קיין דאורייתא אזוי, האט מען דא מתיר געווען וויבאלד דו ווילסט ראטעווען די תפילין, האב איך געזאגט קענסט אריינגיין אין שטאט מיט דעם וואס דו גייסט פחות פחות מארבע אמות, און ממילא פרעגט די גמרא, פארוואס זאגט אונזער משנה אז די איינציגסטע עצה איז מכסן והולך, לכאורה איז דאך דא א בעסערע עצה, ס'איז דא א עצה מ'זאל אריין גיין אין שטאט פשוט שטייטליך, ער גייט אייביג ווייניגער ווי ד' אמות. ענטפערט די גמרא אמר רב, זאגט רב, לא קשיא, הא בסכנת גוים, הא בסכנת ליסטים, ס'ווענדט זיך וואס די סכנה איז, אונזער משנה, פארוואס זאגט די משנה מען זאל פשוט מכסן והולך לו, ער דעקט עס צו און ער גייט אוועק, ווייל מען רעדט דארטן די סכנה איז פון סכנת גוים, ס'הייסט מען האט גוזר געווען אויף אידן אז מען טאר נישט גיין מיט תפילין, און מען כאפט איינעם מיט תפילין וועט מ'אים הרג'נען, און ממילא זאגט די משנה אז ס'איז א סכנה פון גיין מיט תפילין, אויב אזוי זאג איך דיר אז דו טרעפסט תפילין, מכסן והולך, לייג דיך נישט אריין אין סכנה, זאלסט דיך נישט אריינלייגן סכנה מען זאל דיך הרג'נען, און ממילא זאגט די משנה מכסן והולך, דו דעקסט צו די תפילין און דו גייסט אריין אין שטאט, מה שאין כן די ברייתא, די ברייתא וואס זאגט אז טאמער דו קענסט נישט זיין דארטן בשעת סכנה, מיינט נישט די סכנה איז אז מען כאפט דיך זעהן מיט תפילין, נאר פשוט ליסטים, ליסטים וועלן זעהן דו זיצט דארט אין א אפענע פעלד זיצט אליין, מען וועט דיך קומען צו דיך, מען וועט דיך צומאקלען די ביינער, די תפילין וועט מען מבזה זיין, און ממילא זאגט די ברייתא, וואס זאלסטו טון, מוליכם פחות פחות, גיי אריין אין שטאט ווייניגער ווי ד' אמות אויף אמאל, און ממילא אזוי האסטו דיך געראטעוועט און אויכעט די תפילין. איז אמר ליה אביי, פרעגט אביי צו רב, במאי אוקימתא למתניתין, וואס זעצטו אריין אונזער משנה, זאגסטו אונזער משנה רעדט זיך בסכנת גוים, אז וואס, דו האסט מורא אז מ'וועט דיך זעהן מיט תפילין וועט מען דיך הרג'נען, און ממילא זאגט די משנה, מחסן והולך, דו דעקסט צו די תפילין און דו גייסט זיך אריין אין שטאט. אויף דעם פרעגט די גמרא אימא סיפא לאמיר אנקוקן די סיפא, שטייט אין די סיפא, ר' שמעון אומר נותנן לחבירו וחבירו לחבירו, אז ר' שמעון זאגט, אנשטאטס פשוט צודעקן און אוועק גיין פון דארטן, וואס זאלסטו טון, רוף אלע חברים אהער, און מען וועט מאכן א טשעין, איינער געבט עס איבער פאר'ן צווייטן, וויבאלד ס'איז דא ווייניגער ווי פיר אמות וואס יעדער איינער טראגט, איז ממילא נישט דא קיין איסור. און ממילא פרעגט די גמרא, אויב זאגסטו מיר אז אונזער משנה רעדט זיך אז דא איז סכנת גויים, אז איך האב מורא צו גיין אויפן גאס מיט תפילין ווייל מען וועט דיך הרג'נען, וועגן דעם זאגט די משנה לכתחילה מכסן והולך, אויב אזוי פרעגט די גמרא וויאזוי קען רבי שמעון זאגן דו ברענגסט דא א גאנצע חברה און מען מאכט א גאנצע טשעין, לכאורה כל שכן דאוושא מילתא, ס'וועט מאכן אסאך ערגער, מען זעט דא א ריזיגע שורה פון אידן און מען האנדלט מיט תפילין איינער געבט עס איבער פארן צווייטן, איז דא די גאנצע שורה יעדע איינער וועט אריינקומען אין א סכנה דא, און ממילא ווי אזוי קען רבי שמעון מציע זיין אזא סארט זאך, און ממילא אלא מאי, איז דאך פשט אז וואס די גאנצע סיבה וואס דו רב זאגסט אז די משנה רעדט זיך בשעת א סכנה אז מען טאר דיך נישט זעהן מיט תפילין קען נישט זיין אמת. זאגט די גמרא ניין, חסורי מיחסרא, ס'פעלט דא א שטיקל, והכי קתני, אזוי זאגט די משנה, במה דברים אמורים ווען זאג איך דיר אז מכסן והולך דאס איז דווקא בסכנת גוים, אז וואס כ'האב מורא פון די גוים אז מ'זעט דיך מיט תפילין דעמאלס זאלסטו פשוט אוודאי לאזן זאלסט דיך נישט אריינלייגן אין סכנה, אבל בסכנת ליסטים, אבער טאמער ס'איז געווען א סכנת ליסטים, דעמאלס מוליכן פחות פחות מד' אמות, אז דו האסט נאר מורא אז ליסטים וועלן קומען, מ'זעט דיך זיצן דארטן, און מ'וועט דיך צעמכה'ן די ביינער, און מ'וועט מבזה זיין די תפילין, דעמאלס זאג איך דיר אז וואס, מוליכן פחות פחות, זאלסטו פשוט גיין ווייניגער און ווייניגער ווי ד' אמות, און אזוי וועסטו אריינקומען אין שטאט. איי קומט ר' שמעון, מ'וועט אויסלאזן די צוויי פינטלעך דא, און ר' שמעון אומר, נותנן לחבירו וחבירו לחבירו, ר' שמעון ברענגט א צווייטע עצה און ער זאגט, נישט דו זאלסט עס אריין נעמען מיט דעם וואס דו גייסט ווייניגער ווי פיר אמות, נאר וואס, לאמיר ברענגען אלע חברים, איינער וועט עס איבערגעבן פאר'ן צווייטן, מ'וועט מאכן א טשעין ביז מ'קומט אריין אין שטאט, און אזוי וועלן די תפילין אריין קומען אין שטאט. איז פרעגט די גמרא במאי קמיפלגי, אקעי סאו האב איך בעצם דא צוויי עצות, ערשטנס די משנה זאגט מיר אז וואס? זאלסט עס גייען פחות פחות מד' אמות, קומט רבי שמעון זאגט רבי שמעון ניין, זאלסט נישט גיין פחות פחות מד' אמות, נאר וואס? רוף צוזאמען אלע חברים און מען וועט מאכן דא א טשעין דא. פרעגט די גמרא במאי קמיפלגי, וואס א חילוק צו איך האלט אזוי, צו דו מאכסט עס אליינס, אדער מען זאל רופן די חברים, זאגט די גמרא אזוי, מר סבר פחות פחות מארבע עדיף, תנא קמא אין די משנה געהאלטן אז וואס? אז פחות פחות מארבע אמות, דו זאלסט עס אליינס טון איז בעסער, פארוואס? דאי אמרת נותנן לחברו וחברו לחברו, ווייל כ'האב מורא אז טאמער מ'עט דא מאכן א גאנצע טשעין יעדער עט עס איבערגעבן איינעם פארן צווייטן, אוושא מילתא דשבת, בעצם ביסטו מפרסם כאילו א חילול שבת, הגם ס'איז דאך נישט אסור צו טון אזוי, אבער ס'זעהט אויס אינטערעסאנט, מ'גייט דא טראגן אין רשות הרבים, איינער געבט איבער פארן צווייטן, און ממילא א קלאמפערשע חילול שבת ווערט דא, און ממילא זאגט תנא קמא, ענדערש מאך עס דו אליינס, ס'איז בצנעה, מאך עס אליינס נעמסט עס אריין, ביסטו גארנישט עובר, לקובה תפילין האב איך דיר מתיר געווען. מה שאין כן ומר סבר רבי שמעון געהאלטן ניין נותנן לחבירו עדיף, ענדערשער זאלסט עס איבערגעבן איינעם פארן צווייטן, דאי אמרת מוליכן פחות מארבע אמות, ווייל אויב דו עסט עס אריין נעמען אליינס און יעדעס מאל ווייניגער ווי פיר אמות, זימנין דלאו אדעתיה, עסט זיך נישט קאנצענטרירן, עסט נישט כאפן, ואתי לאתויינהו ארבע אמות ברשות הרבים, און בטעות עסטו יא גיין מער ווי ד' אמות ברשות הרבים, עסט האלטן די תפילין אין האנט, דו גייסט מער ווי ד' אמות ברשות הרבים ביסטו עובר א דאורייתא. ממילא זאגט ר' שמעון, ענדערש לאמיר דא אהער רופן א גאנצע עולם, וואס יעדער איינער עט זיך דערמאנען דעם צווייטן, און ממילא יעדער איינער עט אכט געבן אויף שבת, ממילא קיין חילול שבת, קיין דאורייתא וועט נישט אויסקומען, און ממילא ענדערש דו זאלסט עס נישט אליינס מאכן, נאר ברענג צוזאם א גאנצע עולם, מה שאין כן תנא קמא געהאלטן, ניין, איך וויל נישט מפרסם זיין א קלאמפערשע חילול שבת, וויבאלד ס'זעט אויס ווי א אינטערעסאנטע זאך, מ'טראגט דא אויף א גאנצע שורה א ריזיגע עולם קומט דא מ'טראגט דא, און ממילא זאגט תנא קמא, ענדערשער מאך עס אליינס און זיי עס נישט מפרסם. זאגט די משנה ווייטער וכן בנו, די זעלבע זאך אז וואס דו האסט געהאט א קינד אינדרויסן אין די שדה האט מען געזאגט קענסט עס ארייננעמען מיט דעם וואס מען געבט עס איבער איינעם פאר'ן צווייטן, פרעגט די גמרא בנו מאי בעי התם, ווי קומט דער קינד אן דארטן? דאס הייסט צו זאגן אויב דו האסט ארויסגענומען דעם קינד דארטן איז דיין פראבלעם, מהיכי תיתי איך זאל מעגן ארייננעמען א קינד אזוי מיט דעם וואס איך געב עס איבער פאר'ן צווייטן, און אויב ס'איז געווען עפעס א עפעס איז געשעהן דא, אויב אזוי פון וואס רעדט מען דא, בנו מאי בעי התם ווי איז דער קינד אנגעקומען דארטן, זאגט די גמרא, בני מנשה תנא, בשילדה אמו בשדה, מען רעדט זיך דא, איז טאקע געווען א אונס, די קינד איז געבוירן אינדרויסן אין שדה, און יעצט אוואדע די ריטב"א לייגט צו, ס'איז נישט דא קיין שום שאלה פון פיקוח נפש, ווייל טאמער וואלט געווען א שאלה פון פיקוח נפש אוואדע נישט קיין שום ספק נישט, קען איך גלייך גיין מחלל זיין, נאר וויבאלד דא רעדט זיך אין א פאל ס'איז נישט געווען קיין שאלה פון פיקוח נפש, אויב אזוי זאגט די משנה, וכן בנו קענסטו ארייננעמען אין שטאט. ומאי אפילו הן מאה, וואס דאס וואס ער לייגט צו רבי שמעון אפילו זענען זיי הונדערט מענטשן קען מען טון אזוי, זאגט די גמרא דאף על גב דקשיא ליה ידא, אפילו אז עס איז נישט בעצם א גוטע זאך פאר א קינד, מען געבט עס פון איין האנט אריבער צום צווייטן, אז עס איז נישט א גוטע זאך פאר א ניו בארן בעיבי, נאך אלס זאגט די משנה, אפילו הכי הא עדיפא, האט רבי שמעון געהאלטן אז דאס איז די בעסטע וועג וואס דו זאלסט עס טון, איינער זאל עס איבערגעבן פארן צווייטן, און נישט דו זאלסט קומען ארייננעמען אליינס, ווייל אזוי ווי מ'האט פריער דערמאנט, ווייל וועסט צוקומען צו א חילול שבת, טאמער וועסט נישט קאנצענטרעיטן בטעות וועסטו גיין איינמאל מער ווי ד' אמות, ביסטו עובר אויף חילול שבת, און ממילא ענדערש געב עס איבער, פון האנט צו האנט וואס בעצם איז נישט קיין גוטע זאך פאר די קליינע בעיבי דא, נאך אלץ ענדערש זאלסטו מאכן אזוי ווי דו זאלסט עס אליינס ארייננעמען. רבי יהודה אומר נותן אדם חבית ס'איז געשטאנען ווייטער זאגט רבי יהודה דו קענסט טון די זעלבע זאך מיט א חבית, דו נעמסט א פאס, מ'געט עס איבער איינער פאר'ן צווייטן, האט רבי יהודה צוגעלייגט, אפילו עס גייט ארויס מחוץ לתחום שבת, אפילו עס גייט ארויס פון תחום שבת, קען איך נאך אלץ טון אזא סארט זאך, איך נעם דעם פאס און איך געב עס אריין פון איינעם פונעם צווייטן ביז עס קומט אריין אין שטאט. פרעגט די גמרא, ולית ליה לרבי יהודה הא דתנן, האט רבי יהודה נישט געלערנט וואס אונז האבן געלערנט, אז וואס די הבהמה והכלים, כרגלי הבעלים, אז בהמות אדער כלים האבן די זעלבע תחום שבת אזוי ווי די בעלים, און ממילא פרעגט די גמרא ווי אזוי קען רבי יהודה זאגן אין די משנה אז מען קען גיין ווייטער אפילו ווייטער ווי די תחום שבת, אזוי ווי רבי יהודה האט געזאגט אז מען קען גיין אפילו מער ווי דאס, לכאורה עס איז דאך קלאר, מען האט דאך שוין געלערנט אז וואס, הבהמה והכלים כרגלי הבעלים, אבער מער ווי דאס קען דאך אוודאי נישט גיין, ממילא מהיכי תיתי רבי יהודה איז מתיר צו גיין אפילו מער ווי די תחום שבת? ענטפערט די גמרא אמר ריש לקיש זאגט ריש לקיש ריש לקיש משום לוי סבא הכא במאי עסקינן במערן חבית לחבית אז מען רעדט נישט דא פון די פאס אליינס אוודאי זאגט רבי יהודה די פאס אליינס האט די תחום שבת פונעם באלעבאס טאמער די באלעבאס קען נאר גיין ביז א סערטען פוינט אוודאי קען איך נישט נעמען דעם פאס און עס גיין ווייטער ברענגען און אריינברענגען אין שטאט דאס איז קלאר אזוי נאר וואס, די שאלה איז דא וואס מען רעדט, מען רעדט אויפן וואסער וואס איז געווען אינעווייניג אויפן פאס, איז וואס טוט מען, זאגט רבי יהודה דו ווילסט אריין ברענגען די וואסער אריין אין שטאט, איז מערה מחבית לחבית, מען גיסט אויס די וואסער פון איין חבית אריין צום צווייטן, פון נעקסטן חבית נעקסטן חבית ביז מען קומט אריין אין שטאט, ווייל דאס איז קלאר די חבית אליינס, אוודאי האט עס די תחום שבת פון די בעלים. ורבי יהודה לטעמיה רבי יהודה גייט לפי זיין טעם דאמר מים אין בהם ממש אז מים איז נישט קיין חשובע זאך ס'איז נישט אין בהם ממש ממילא אויף דעם נישט געזאגט געווארן די הלכה פון תחום שבת און ממילא אין הכי נמי אויפן פאס דאס מוזטו אכטונג געבן ס'זאל נישט גיין ווייטער ווי די תחום שבת פונעם בעל הבית און טאקע די מינוט וואס מען קומט בסוף תחום שבת רעדט זיך מערן מחבית לחבית אז ער גיסט איבער די וואסער וואס איז אינעווייניג פון איין חבית אריבער צום צווייטן, און במילא דער פאס בלייבט טאקע אין די תחום שבת פון די באלעבאס, נאר רבי יהודה זאגט לגבי די וואסער, וויבאלד ער האלט די וואסער אין בהם ממש, איז די וואסער קען איך אריינברענגען אין שטאט, מיט דעם וואס איך געב עס איבער פון איינעם צום צווייטן. דתנן אזוי ווי אונז האבן געלערנט רבי יהודה פוטר במים מפני שאין בהם ממש, רבי יהודה געפאטערט ביי וואסער, דאס רעדט זיך דארטן ביי א טייג וואס איז געווען איינגעמישט דארטן וואסער, איז די וואסער באלאנגט צו עמיצן אנדערש, זאגט רבי יהודה פוטר במים אז די וואסער וואס ליגט אינעווייניג אויפן טייג גייט נישט די וואסער לפי דעם ערשטן בעל הבית, נאך זאגט דער וואס האט געמאכט דעם טייג, דעם באלאנגט די גאנצע טייג און די טייג גייט לפי דעם באלעבאס וואס האט געמאכט דעם טייג, הגם די וואסער האט מען געבארגט פון עמיצן אנדערש וואס יענער האט א אנדערע תחום שבת. ומאי לא תהלך זו, און וואס איז די טענה וואס די רבנן טענה'ן לא תהלך זו, לכאורה זו פשט איז די פאס דא, אז די חכמים האבן געזאגט דיר רבי דו זאגסט אז די פאס קען איך נעמען ווייטער ווי די תחום שבת פון די באלעבאס, אויב אזוי יעצט אז דו זאגסט מען רעדט נישט פון די פאס נאר מען רעדט פון די וואסער, אויב אזוי וואס איז די לא תהלך זו? איז די גמרא מפרש לא יהלך מה שבזו, דאס וואס ליגט אינעווייניג אין דעם פאס יותר מרגלי הבעלים, און ממילא וויל די גמרא זאגן אז וואס? אז רבי יהודה אין אמת'ן אריין אויפן פאס איז ער מודה עס קען נישט גיין ווייטער, און מען רעדט דא נאר פון די וואסער אליינס, היות די וואסער אין בהם ממש, פשט איז קען איך נעמען די וואסער דורך דעם וואס איך געב עס איבער, איינער געט עס איבער פארן צווייטן ביז מען קומט אריין אין שטאט. פרעגט די גמרא, אימור ששמעת ליה לרבי יהודה, ווען האט רבי יהודה געזאגט אזא זאך אז וואסער אין בהם ממש, דאס איז דווקא היכן דבליען בעיסה, אז ס'איז ממש איינגעמישט מיטן עיסה, ס'איז אין א טייג, איך קען עס בכלל נישט זען, די טייג באלאנגט צו איין פרוי, די וואסער אינעווייניג האט זי געבארגט פון עמיצן אנדערש, אויף דעם זאגט רבי יהודה, די וואסער וואס ליגט אינעם טייג, אין בהם ממש. אבער היכא דאיתנהו בעיני מי שמעת ליה? טאמער די וואסער איז פיזיקלי דא, אז איך האב עס פאר מיר איך קען עס קלאר זעהן, האלט דען רבי יהודה אז די וואסער אין בהם ממש און עס כאפט נישט קיין תחום שבת? איז די גמרא מפרש נאכמער און די גמרא זאגט השתא בקדירה אמר רבי יהודה לא בטלי, לגבי קדירה האט ער געזאגט רבי יהודה לא בטלי, אבער בעיני, אבער טאמער עס איז ממש בעין, בטלי? אבער טאמער איך קען עס יא קלאר זעהן, איך קען קלאר זעהן דעם וואסער, דעמאלס איז אוודאי דאס יא בטל, דתניא אונז האבן געלערנט רבי יהודה אומר, מים ומלח בטלין בעיסה, דווקא אין א טייג איז עס טאקע אין בהם ממש, אבער ואין בטלין בקדירה מפני רוטבה, אבער אין א קדירה, אין א געקעכעכץ, אפילו עס איז פשוט יעצט געווארן מיט סאס, עס איז געווארן רוטב, זאגט דער רבי יהודה אוודאי די רוטב זאג איך נישט אז אין בהם ממש, און איך זאג אוודאי די רוטב, און וויבאלד די וואסער איז געקומען פון עמיצן אנדערש, מוז דער וואסער, דער רוטב, קען נישט גיין ווייטער ווי די תחום שבת פון דעם ערשטן בעל הבית, און ממילא פרעגט די גמרא, וואס קומסטו מיך פארענטפערן און זאגן אז וואס, רבי יהודה האלט, די פאס אוודאי דא תחום שבת, נאר וואס מען רעדט דא לגבי די וואסער, אז די וואסער איז נישטא קיין שום פראבלעם פון תחום שבת ווייל אין בהם ממש, זאגט די גמרא ס'איז נישט אמת, רבי יהודה האט נאר געזאגט אז וואסער האט נישט קיין ממש, דאס איז ווען עס איז פשוט אינגאנצן איינגעזאפט איך קען עס בכלל נישט זען, אבער זעהסט דאך קלאר, רבי יהודה זאגט טאמער די וואסער איז יא דא, אפילו ס'האט געטוישט די צורה און ס'איז געווארן צו רוטב, ס'איז געווארן צו סאוס, אבער ווילאנג ס'איז קלאר פאר אונז, אוודאי איז דא אויף דעם א איסור פון שבת, ס'איז דא תחום שבת אויף דעם, און כ'קען נישט זאגן אין בהם ממש, און ממילא פרעגט די גמרא צוריק ווייטער, ווי אזוי קען רבי יהודה זאגן אז וואס, אז דא די וואסער קען איך ארייננעמען אין שטאט, לכאורה די וואסער באקומט א דין ווי די באלעבאס דערפון, אז ס'באקומט א דין פון א באלעבאס קען איך עס נעמען ווי ווייט יענער האט געמעגט גיין, אבער ווייטער ווי דאס עס ארייננעמען אין שטאט אוודאי קען איך נישט טון, און ממילא פרעגט די גמרא אויפן משנה ווי אזוי זאגט רבי יהודה איך קען נעמען דעם פאס איך קען עס אריינברענגען פון שטאט אריין מיט דעם וואס איך געב עס איבער איינער אריבער פארן צווייטן. זאגט די גמרא אלא אמר רבא זאגט רבא הכא בחבית שקנתה שביתה און מים שלא קנו שביתה עסקינן דא רעדט זיך אז וואס אוודאי טאמער די וואסער וואלט געווען באלאנגט צו איינעם אוודאי איז עס קונה שביתה און איך זאג אוודאי יש בהם ממש און איך קען עס נאר נעמען ווי ווייט די בעל הבית קען עס נעמען נאר וואס, דא רעדט זיך די חבית איז טאקע באלאנגט צו איינעם, און ס'איז געווען א ליידיגע פאס בשעת שבת איז אריינגעקומען, יעצט אינמיטן שבת איז עס געווארן אויפגעפילט, אדער ס'איז דא א מעיין דארטן, ס'האט אנגעהויבן צו רעגענען, על כל פנים בשעת שבת איז אריינגעקומען געווען די פאס ליידיג, און יעצט שבת איז עס געווארן פול, ממילא וויבאלד די מים איז געווען לא קנו שביתה, די וואסער האט קיינמאל נישט קונה שביתה געווען, אויב אזוי זאג איך דבטלה חבית לגבי מים, איז די חבית ווערט יעצט בטל צו די זאך וואס ליגט אינעווייניג, צו די וואסער וואס ליגט אינעווייניג, און ממילא היות כ'מעג אריין נעמען דעם וואסער, ווייל די וואסער האט קיינמאל נישט קונה שביתה געווען. ווייל ס'איז נאר אנגעקומען דא יעצט אינמיטן שבת, אויב אזוי קוק איך אן די חבית, עס איז בטל צו דער וואסער, און ממילא זאגט די משנה, רבי יהודה זאגט, אז איך האב א חבית, וואס אינעווייניג די וואסער האט קיינמאל נישט קונה שביתה געווען ווייל עס איז נאר אנגעקומען אינמיטן שבת, קען איך נעמען דעם גאנצן חבית, און איך נעם עס אריין אין שטאט מיט דעם וואס איך געב עס איבער יעדעם איינעם, איינער געבט עס אריבער פארן צווייטן, ווי לאנג איך גיי פחות מד' אמות. כדתנן אזוי ווי אונז האבן געלערנט, המוציא החי במיטה פטור אף על המיטה, איינער וואס נעמט ארויס א חי א לעבעדיגע קינד למשל אויף א בעט, איז ער פטור אויפן בעט, מפני שהמיטה טפלה לו, ווייל די מיטה ווערט א טפל צו דער קינד, צו דער חי, און דער חי נושא את עצמו, די זעלבע זאך איז אויך המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי, טאמער נעמט ארויס אוכלין ווילאנג ס'איז פחות מכשיעור, און ער האט עס אינעווייניג אין א כלי, פטור אף על הכלי, מפני שהכלי טפל לו, זעהסטו אז וואס? אז די כלי ווערט טפל צו אים, און ממילא זאג איך אז וואס? אז די וואסער איז אויך, די וואסער ביי אונז איז די עיקר, די כלי די חבית וואס ליגט דא ווערט טפל צום וואסער, און ממילא זאגט רבי יהודה אינעם משנה אז דו קענסט נעמען דעם גאנצן חבית, קענסט עס אריינברענגען אין שטאט, מיט דעם וואס דו גיסט עס איבער איינס צום צווייטן, אבער דאס איז אוודאי קלאר אז טאמער די וואסער יא שוין אינעווייניג געווען בשעת בין השמשות, פשט איז סיי די חבית און סיי די וואסער באלאנגט צו איינעם, אוודאי האלט רבי יודא אויכעט, איך קען עס נישט נעמען ווייטער ווי די תחום שבת פון יענעם באלעבאס, און ממילא האט די גמרא פארענטפערט אונזערע משנה. פרעגט די גמרא מותיב רב יוסף, קומט רב יוסף פרעגט רב יוסף א קשיא, רבי יודא אומר אונז האבן א ברייתא וואס רבי יודא אליינס זאגט, בשיירא נותן אדם חבית לחבירו, דווקא בשיירה אז ס'דא א גאנצע קאראווען סאיז די גאנצע עולם מ'ציט זיך צוזאמען דעמאלס האט מען געמאכט א שפעציעלע היתר מ'האט געזאגט מען קען עס איבערגעבן איינער פארן צווייטן וחבירו לחבירו כדי זיי זאלן האבן וואסער קען מען עס אריינגעבן איינער איבערגעבן פארן צווייטן אבער קען איך דאך מדייק זיין בשיירה אין ווען איז געווען די היתר צו נעמען די חבית איבערגעבן פון איינעם צום צווייטן דאס איז געווען דווקא בשיירה אבער שלא בשיירא לא אבער טאמער ס'איז נישט געווען מיט א שיירה, נאר וואס ס'איז געווען פשוט איין מענטש אליינס דא, אזוי ווי מ'רעדט זיך דא אז פשוט געווען אין די פעלד, ס'נישט געווען א גאנצע עולם ס'האט זיך געצויגן צוזאמען, דעמאלס לכאורה זאגט רבי יודא נישט דעם הלכה מ'קען עס געבן, ממילא פרעגט ר' יוסף, שכוח דו האסט מיר געענטפערט די גוטן תירוץ, האסט מיר געזאגט אז וואס די וואסער האט נישט קונה שביתה געווען, אבער מ'זעהט דאך קלאר א ברייתא וואס רבי יודא אליינס זאגט, ווען קען איך זאגן א זאך, איך קען עס איבערגעבן פון איינעם צום צווייטן, דאס איז דווקא בשיירא, בשיירא אין, אבער סתם אזוי נישט. זאגט די גמרא אלא אמר רב יוסף, זאגט רב יוסף, כי תנן נמי מתניתין בשיירא תנן, זאגט רב יוסף, ממילא מוז איך איינזעצן אין אונזער משנה אין הכי נמי, מען רעדט דא פון א שיירה, אז וויבאלד מען האנדלט דא מיט א שיירה, האט מען מתיר געווען איבערגעבן איינעם פאר'ן צווייטן, אבער טאקע וואלט מען נישט גערעדט פון א שיירה, וואלט פשוט געווען א פריוואטע מענטש וואס וויל ארייננעמען און פאר זיינע אייגענע סיבות וויל עס ארייננעמען, זאגט רב יוסף, אויף דעם האט רבי יודא נישט געזאגט זיין הלכה, און דו קענסט טאקע נישט ארייננעמען, און דאס וואס רבי יודא לייגט צו אין אונזערע משנה, רעדט זיך טאקע פון א שיירה. אביי אמר, זאגט אביי ניין, בשיירא אפילו חבית שקנתה שביתה ומים שקנו שביתה, איך בין דיר מחלק, דאס וואס רבי יודא האט מתיר געווען אין די ברייתא, און ער זאגט דווקא בשיירא, זאגט אביי, רבי יודא זאגט אזוי, לגבי שיירא בין איך דיר מתיר אינגאנצן, אפילו ס'האט קונה שביתה געווען, אפילו די וואסער איז שוין אינעווייניג געווען אינעם פאס בשעת שבת איז אריינגעקומען, קענסטו עס ארייננעמען אין שטאט מיט דעם וואס דו גייסט איינס ביי איינס, דו גיבסט עס איבער איינער פארן צווייטן. שלא בשיירא, דאס וואס אונזער משנה רעדט, רעדט זיך שלא בשיירא. אבער, חבית שקנתה שביתה, מ'רעדט טאקע אזוי ווי מ'האט פריער געענטפערט, די חבית איז געווען דארטן פאר שבת איז אריינגעקומען, ומים שלא קנו שביתה, אבער די וואסער איז נישט אינעווייניג געווען, און ממילא זאגט אביי, דו רב יוסף האסט געמיינט קענסט אפפרעגן אונזער משנה, וויבאלד איך זעה נאך א ברייתא פון רבי יהודה, זאגט אביי ניין, ס'איז דא א חילוק, ס'איז טאקע דא אזא זאך ווי שיירה, נאר שיירה איז נאך לייכטער ווי אונזער משנה, אונזער משנה רעדט זיך אוודאי נישט פון א שיירה, אין אונזער משנה רעדט זיך אבער אז די פאס איז געווען דארט משעת שבת אריינקומען, די וואסער איז נישט געווען דארט משעת שבת איז אריינגעקומען, און ממילא די וואסער האט קיינמאל נישט קונה שביתה געווען, יעצט אינמיטן שבת האט זיך עס אנגעפילט, זאגט רבי יהודה קענסט עס איבערגעבן איינער פארן צווייטן ווילאנג מען גייט פחות מארבע אמות. די ברייתא פון שיירה, וואס זאגט רבי יהודה דארטן? דארטן איז רבי יהודה מער מיקל, ער זאגט, טאמער רעדט זיך פון שיירה, ביי זיי האט מען נאך מער מיקל געווען, כ'קען זיין אפילו די וואסער איז יא אינעווייניג געווען בשעת שבת איז אריינגעקומען, ס'קען זיין די וואסער האט יא קונה שביתה געווען, נאך אלץ מעג איך עס איבערגעבן פון איינער פארן צווייטן, ווייל ביי שיירה האט מען מער מיקל געווען, ממילא זאגט אביי דו רב יוסף האסט מיר געוואלט פרעגן א קשיא פון רבי יהודה אויף רבי יהודה זאג איך ניין ס'איז בכלל נישט קיין קשיא שיירה האט מען מער מיקל געווען אונזער משנה איז ביסל ווייניגער מיקל געווען און ממילא מוז איך זאגן די וואסער איז נישט דארטן געווען משעת שבת איז אריינגעקומען רב אשי אמר רב אשי געבט נאך א תירוץ הכא בחבית דהפקר עסקינן דא רעדט זיך אז וואס פשוט איז אלעס געווען הפקר די חבית איז געווען הפקר די וואסער איז געווען הפקר אלעס איז געווען הפקר דהכא בחבית דהפקר עסקינן און מים דהפקר עסקינן, סיי די חבית סיי די וואסער אלעס איז געווען הפקר, און ממילא זאגט רבי יהודה אז אלעס איז געווען הפקר, איז עס דאך נישט געבינדן צו א תחום שבת, נישט דא קיין בעלים דא, אז ס'נישט דא קיין בעלים זאגט רבי יהודה קענסטו נעמען דעם פאס וואס נישט די פאס האט קונה שביתה געווען, נישט די וואסער האט קונה שביתה געווען, קענסט עס ארייננעמען דעם וואס דו געבסט עס איבער איינער פאר'ן צווייטן. פרעגט די גמרא מאן אמרו לו, שטייט דאך אין די משנה אבער אמרו לו חכמים, חכמים זענען געקומען, זיי האבן געזאגט ניין, אונז זענען מיר נישט צופרידן מיט דאס. לכאורה טאמער רעדט מען דא פון הפקר, אויב אזוי וואס איז די טענה? זאגט די גמרא רבי יוחנן בן נורי היא, דאס איז רבי יוחנן בן נורי דאמר חפצי הפקר קונין שביתה, וואס ער האט געהאלטן אז חפצי הפקר זענען קונה שביתה, הגם ס'נישט דא קיין באלעבאס, אבער דארט וואו זיי ליגן, פון דארטן דארף איך רעכענען תחום שבת, און ממילא, רבי יהודה אליינס האט געהאלטן, ניין, חפצי הפקר זענען נישט קונה שביתה, און ממילא וויבאלד זיי זענען נישט קונה שביתה, באלאנגט עס נישט צו קיינעם נישט, האט עס קיינמאל נישט באקומען קיין דין פון תחום שבת, און ממילא זאגט רבי יהודה, קען איך נעמען די פאס, איך קען עס איבערגעבן איינער פארן צווייטן ביז מען קומט אריין אין שטאט. קומט רבי יוחנן בן נורי זאגט ניין, איים סארי, אין הכי נמי ס'איז הפקר, אבער חפצי הפקר זענען קונה שביתה, ממילא קענסטו עס נישט נעמען ווייטער ווי ווי דער פלאץ דער חפץ איז געווען בשעת שבת איז אריינגעקומען. איז פרעגט די גמרא מאי לא תהלך זו יותר מרגלי הבעלים, די לשון אין משנה איז אז חכמים זאגן אז איך קען עס נישט נעמען מער ווי די רגלי הבעלים, אויב זאגסטו מיר רב אשי אז מען רעדט דא אין א פאל אז עס רעדט זיך פון הפקר, אויב אזוי וואס די בעלים, ס'איז דאך נישט דא קיין בעלים דא. האט די גמרא א פשוט'ן תירוץ לא יהלכו אלו יותר מכלים שיש להם בעלים, די משנה וויל פשוט זאגן אז רבי יוחנן בן נורי זאגט צו חכמים, זאגט צו רבי יודא אז איך האלט ניין ס'איז חפצי הפקר זענען קונה שביתה, און ממילא נעם נישט די פאס ווייטער ווי וואלט עס געהאט בעלים, אוודאי דא רעדט זיך אין א פאל ס'נישט דא בעלים, אבער יא בעלים נישט בעלים מאכט נישט קיין שום חילוק, ווייל די חפצי הפקר זענען קונה שביתה, וממילא לא יהלכו אלו יותר מכלים שיש להם בעלים, האבן זיי געטענה'ט צו רבי יודא, נעם נישט די כלים ווייטער ווי כלים וואס וואלטן געהאט בעלים, אויף דעם זאגט רבי יודא ניין, איך האלט חפצי הפקר אינן קונה שביתה, ממילא וויבאלד ס'איז נישט קונה שביתה, איז נישט געבינדן צו קיין תחום שבת, אז ס'איז נישט געבינדן צו קיין תחום שבת, קען איך עס נעמען, ביז אריין אין שטאט אפילו מער ווי די תחום שבת, מיט דעם וואס איך געב עס איבער איינער צום צווייטן און מען טראגט נישט ברשות הרבים. אוי רייסער!